אין די משנה שטייט אין פרקי אבות שטייט חביב אדם שנברא בצלם חיבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם און די משנה ברענגט א ראיה שנאמר כי בצלם אלוקים עשה את האדם און דאס זאגט דער אייבישטער צו נח מיט זיינע מענטשן מיט יענעם דור שטייט דאך דארטן כי בצלם אלוקים עשה את האדם, אין היינטיגע פרשה אין נח, מילא איז דער רבי שטעלט זיך אויף די שיחה אויף דעם משנה אין פרקי אבות ווייל ס'האט א שייכות צו פרשת נוח. דער תוס' יום טוב איז מסביר, דאס וואס שטייט חביב אדם מיינט דאס אויף בני אדם בכלל, ווייל דער אייבישטער רעדט אט דא צו נוח'ן, און אדם מיינט אויף כלל מין האנושי, מה שאין כן אין די קומענדיגע בבא ווען ס'שטייט דארטן חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, שטייט דאך דארטן דער לשון ישראל, שטייט נישט דארטן שטייט נישט דארטן חביב אדם, וואס דאס גייט נאר אויף עם ישראל, אזוי איז מסביר דער תוספות יום טוב, אבער דא ווען ס'שטייט אדם מיינט עס אויף אלעמען. פרעגט דער רבי א שאלה, וואס איז דער קשר פון דעם צו די אידן און וואס קען מען זיך אפלערנען פון דעם?

זאגט דער רבי דער תוס' יום טוב איז דאס מסביר לויט א פסק דין פונעם רמב"ם, דער רמב"ם פסק'נט אפ אז ציווה משה רבינו עליו השלום מפי הגבורה לכוף את כל באי עולם לקבל מצוות שנצטוו בני נח, לשון פון רמב"ם אז משה רבינו האט אנגעזאגט פון דעם נאמען פונעם אויבערשטן אז די אידן דארפן נייטן די אלע מענטשן פון די וועלט אז זיי זאלן מקיים זיין די מצוות, ס'רעדט זיך וועגן די שבע מצוות בני נח. און מען דארף עס מקיים זיין, דער רמב"ם לייגט צו אז מען דארף עס מקיים זיין, נישט צוליב דעם הכרע הדעת, ס'הייסט אז אפילו א בן נח קען טראכטן און קומען צו א מסקנא אז ער היט אפ די מצוות ווייל אזוי זאגט אים זיין שכל, גנב'ענען איז נישט קיין גלייכע זאך, וואס שלעפסטו יענעמ'ס א זאך, ס'איז נישט דיינע. דער רמב"ם ענדיגט צו מיט דעם לשון, נאר מען דארף עס מקיים זיין מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, זיי דארפן עס טון ווייל דער אייבישטער האט אנגעזאגט אין די תורה די שבע מצוות בני נח. דאס הייסט אז דער חוב אויף אידן איז אז מען זאל זיי נייטן אז זיי זאלן מקיים זיין זייערע שבע מצוות, איז שוין פארשטאנדיג פארוואס עס שטייט אין פרקי אבות, און די משנה לערנט אונז אויכעט ווי דער תוס' יום טוב ענדיגט צו זייער געשמאק ווי אזוי טוט מען עס, אז א איד טרעפט אן אין א בן נח זאגט ער אים, זאלסט געדענקען דיין חביבות, שטייט דאך חביב אדם שנברא בצלם, ביסט באשאפן געווארן מיט א צלם, האסט א צלם אין דעם ביסטו חביב, אויב דו ביסט חביב דערפאר דארפסטו זען צו מקיים זיין די אלע זאכן וואס דער וואס האט דיר באשאפן און דו האסט א מעין פון צלם זאלסטו עס מקיים זיין. איז זייער פארשטאנדיג יעצט אז אז מ'רעדט וועגן חביב אדם שנברא בצלם אז ס'גייט אויפן גאנצן מין האנושי איז דאך זיכער אז מ'רעדט וועגן עם ישראל אויכעט, און פארקערט, ביי עם ישראל רעדט נאך וועגן אסאך א העכערע דרגה אין דעם ענין פון צלם ווי ס'איז ביי די בני נח. דער פרידיגע רבי איז דאס מסביר אין א מאמר אז דער ענין פון צלם וואס ס'שטייט דא מיינט מען דעם ענין פון נפש השכלית ווי אלטער רבי שרייבט אין תניא אז יעדער איד האט א נפש הבהמית דערנאכדעם נפש השנית בישראל די נפש אלוקית און צו דערצו איז דא א נפש השכלית מה שאין כן גויים האבן נאר א נפש הבהמית און זיי האבן אויכעט א נפש השכלית, וואס איז דער ענין פון נפש השכלית? נפש השכלית איז נישט בהמית וואס ס'ציט זיך נאר אויף תאוות עולם הזה, און ס'איז נישט די נפש אלוקית וואס ציט זיך נאר צו אלוקות, דאס איז א זאך וואס ס'נעמט יעדן זאך מיט שכל, מיט מחשבה, און ס'וויל מברר זיין דעם ענין לאמיתו ווי ס'איז, דערפאר איז דער נפש השכלית איז דא אויכעט ביי די בני ביי די בני נח, זאגט דער פרידיגער רבי אז א בן נח האט עס אויכעט, און די משנה איז ממשיך, חיבה יתירה נודעת לו, דאס רעדט מען נאר אויף עם ישראל, חביב אדם שנברא בצלם גייט אויף אלעמען, און חיבה יתירה נודעת לו, דער צווייטער חלק פון דעם פון דעם חלק אין די משנה גייט אויף עם ישראל, וואס די דרגה פונעם נפש השכלית וואס איז דא ביי אידן איז אסאך העכער ווי דער נפש השכלית וואס איז דא ביי בן נח. זאגט דער רבי די שאלה ווערט אבער א שאלה, לויט דעם תוס' יום טוב וואס האט געזאגט אז מען דארף משפיע זיין אויף בני נח, דורך דעם וואס ער גייט און ער זאגט אים, זאלסט וויסן אז דו ביסט חביב אדם שנברא בצלם, ביסט חביב ווייל דו ביסט באשאפן געווארן בצלם, דו האסט א צלם אלוקים, וואס איז די שייכות פון דעם וואס מען זאגט אז אידן האבן אויכעט א צלם, פרידיגער רבי לייגט צו אז דאס וואס שטייט נאכדעם אז חיבה יתירה נודעת לו גייט אויף אידן, וואס איז די שייכות איינע צו די אנדערע? ס'איז גענוג אז ס'שטייט חביב אדם שנברא בצלם, ווייס איך אז מיר דארפן זיי גיין און מקרב זיין צו אידישקייט, וואס דער המשך פון דעם אז מ'רעדט וועגן אידן, וואס איז די שייכות איינע צו די צווייטע? ס'איז איין שאלה וואס דער רבי פרעגט, און מ'לייגט נאך צו אז אז אז חיבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם אז דאס גייט אויף א אידן, אז ער האט א צלם און ער האט א צלם, למאי נפקא מינה? נאך א שאלה פרעגט דער רבי א געשמאקע שווערע שאלה אויפן רמב"ם. דער רמב"ם זאגט אז אז נישט נאר די אידן זענען מצווה צו נייטן די גוים אויף צו היטן אלע מצוות, זייערע מצוות שבע מצוות בני נח, נאר ער איז מוסיף אז מען דארף זיי זאגן אז זיי זענען עס מקיים, נישט ווייל דער שכל זאגט זיי אזוי, נאר ווייל דער אייבערשטער האט עס אנגעזאגט אין תורה. און אויכעט נאך א שאלה, פארוואס איז דווקא דורך אידן? וואס וואס קומט דאס צו אידן? איז דא דארט איז דא דארט די שאלה ערשטנס וואס איז די דריי שאלות ערשטנס וואס איז די שייכות פון דעם אז אידן האבן אויכעט א צלם ער קען זאגן דעם גוי דו ביסט חביב דו ביסט נברא בצלם פיין ער דארף אים נישט דערציילן אז ער האט אז ער האט אויכעט א צלם און פארקערט ביי אים איז דאס נאך א העכערער ענין ווייל ער האט א נפש אלוקית צווייטע שאלה וואס איז דער רמב"ם דא מדגיש אז מען דארף זיי זאגן אז זאלן היטן נישט ווייל דער אייבישטער האט אנגעזאגט אדם הראשון און נח'ן נאר ווייל אזוי שטייט אין תורה פון וואס משה רבינו האט אונז אראפגעברענגט פון פון אויבן און אויכעט פארוואס דאס דווקא דורך אידן וואס איז דער תפקיד דווקא פון אידן זאגט דער רבי, די דריטע שאלה קען מען ענטפערן זייער פשוט, זייער געשמאק, דער רמב"ם פסק'נט אין הלכות מלכים, נצטוו לתקן עולם כולו לעבודת השם, די אידן זענען נצטוו געווארן זיי זאלן מתקן זיין די גאנצע וועלט, ממילא דארפן זיי מתקן זיין אז די גוים זאלן אפהיטן זייערע מצוות. אבער די שאלה איז. חילוק אויב זיי זאלן מקיים זיין די מצוות ווייל דער אייבישטער האט אנגעזאגט צו אדם'ן און נח'ן, אדער ווייל אזוי שטייט אין תורה. זאגט דער רבי לכאורה איז דא נאך א געשמאקע שאלה אויב אזוי, ביי אידן זאגט מען דאך אויכעט אז זיי דארפן מקיים זיין די מצוות ווייל אזוי שטייט אין תורה, אפילו מצוות וואס מ'האט אנגעזאגט פאר מתן תורה זענען מיר מקיים נישט צוליב דעם, נאר ווייל דער אזוי שטייט אין תורה, ווי מ'זעט אז דער ענין פון ברית מאכט מען נישט וועגן דעם ציווי פון אברהם אבינו וואס דער אייבישטער האט אנגעזאגט אברהם אבינו נאר צוליב מתן תורה, איז זאגט ער ביי א אידן זאגט דער רבי איז זייער געשמאק פארשטאנדיג ווייל מתן תורה זאגט דער אלטער רבי אין שלחן ערוך אז יעמאלטס זענען מיר געווארן א עם איז געווארן א שינוי עצום אין דעם עצם פון די מענטשן מיר זענען געווארן אידן מיר זענען געווארן יעמאלט א עם ישראל ממילא וויבאלד אז מיר געווארן א עם ישראל דערפאר זענען מיר מקיים די מצוות נישט ווי מקיים געווען פריערט אפילו אברהם אבינו נאר ווייל מיר זענען ווייל אזוי שטייט אין תורה אבער א בן נח וואסערע שייכות האט ער מיט מתן תורה וואס איז געווארן ביי אים נשתנה מיט מתן תורה דערפאר מוזן זיי מקיים זיין די מצוות ווייל אזוי זאגט דער אייבישטער אין תורה, וואס האלט מען אז זיי זענען מקיים די מצוות ווייל דער אייבישטער האט אנגעזאגט אדם'ן מיט נח'ן, איז דא פריער זאגט דער רבי מ'וועט דאס קענען פארשטיין לויט דעם הסבר וואס איז דא פריער פון פריערדיגן רב'ן וואס ער איז מסביר אז א נפש השכלית ווי ער דערין דער חילוק פון נפש השכלית ביי א אידן און להבדיל ביי א גוי נפש השכלית זיין ענין איז וואס ער איז א שכל טבעי און ער נעמט צו פארשטיין יעדן זאך דעם אמת ווי ער איז ער לייגט זיך אריין אין א זאך צו פארשטיין וואס ער וואס ער וויל פארשטיין מיט א אמת אינגאנצן ממילא האט דאס א שייכות צו אידן אסאך מער ווי ס'האט צו טון ביי א גוי, ס'האט א קלעפ, די לשון פון פריערדיגן רב'ן ס'האט א קלעפ צו איידלקייט און צו רוחניות, דערפאר ווערט דאס געמאכט מיט א ענין פון ביטול, מה שאין כן א בן נח וואס ער לערנט עפעס א זאך וואס איז א ענין פון שכלי און ער וויל פארשטיין עפעס לויטן שכל, קען עס אים ברענגען צו ישות און גסות, און אין זיין שכל קען מען נישט טרעפן דארטן נישט קיין איידלקייט און נישט קיין רוחניות. זאגט דער רבי לכאורה ווי קען מען דאס זאגן? אויב דו זאגסט אז שכל איז דער גאנצער ענין צו מברר זיין יעדן זאך לאמיתו, ווי קענסטו מיר זאגן אז ס'איז נישט גוט? זאגט דער רבי ווייל לכאורה איז דאס דאך נישט דער נפש הבהמית וואס איז נמשכת למטה, ווי שלמה המלך זאגט אין קהלת רוח הבהמה היא היורדת למטה, נאר מ'רעדט דא וועגן א נפש השכלית, אויב ס'איז שכל זוכט ער דאך צו אנקומען צום אמת אן נגיעות, אויב אזוי וואס איז דער חילוק פון אונזער נפש השכלית ביז די בני נח? רבי זאגט רבי זאגט דער רבי דער הסבר איז זייער געשמאק הגם א שכל איז צו אויסגעפינען און פארשטיין דעם ענין וואס ער טוט אין דעם באמת אן נגינות אן נגיעות קען עס זיין נאר ווען ער טוט דאס מיט ביטול וואס דאס איז דא ביי א אידן דורך דעם נפש אלוקית וואס יעמאלט מישט זיך נישט אריין זיינע הרגשים אויב ער אויב ער מישט אריין זיינע הרגשים איז דער שכל וואס ער טראכט עט שוין גיין אויף א כיוון פון פון זיין הרגש אויב ער איז א איש החסד עט ער נוטה זיין צו חסד עט דאס נישט זיין ריכטיג, ער איז נישט קיין איש החסד, עט דאס גיין אויף די פארקערטע זייט. ווען מען וויל אז דער שכל זאל זיין ווי ס'דארף צו זיין אינגאנצן און ווי באמת לאמיתו, פאדערט דאס אז ס'זאל זיין א ביטול לגמרי אינגאנצן, יעמאלט קען מען אנקומען צום אמת לאמיתו. דערפאר איז דער נפש השכלית פון א בן נח איז א שכל וואס איז שייך צו עולם הזה, און עולם הזה ווערט דאך אנגערופן עולם מלשון העלם, ס'העלם והסתר, ס'פארדעקט אויף אלוקות, דערפאר יעדע זאך אין די וועלט האט הגבלות און ס'האט העלם, דערפאר א גוי

וואס דאס גייט אויף אלעמען, וואס ביי זיי איז פארשטאנדיק דערפאר, און דערנאכדעם שטייט חיבה יתירה, דאס גייט אויף עם ישראל, וואס דאס ווייזט אויפן נפש אלוקית, ס'ווייזט אז א איד האט א קשר מיוחד וואס א איד האט מיטן אייבערשטן, דערפאר דער נפש השכלית איז אינגאנצן אינגאנצן אנדערש, און דערפאר דער קשר וואו דער קשר וואס מיר זאגן אז א איד האט, אפילו די נפש השכלית, וואס לכאורה ווי געזאגט פריער וואס איז די שייכות, וואס פאר א שייכות האט עס דא, פארוואס האט מען געדארפט זאגן אז חביב אדם שנברא בצלם און חיבה יתירה נודעת לו דאס גייט אויף א אידן און ס'האט א שייכות אז ער דארף משכנע זיין דעם גוי און אים נויטן אז ער זאל מקיים זיין די מצוות, יעצט עט זיין זייער גוט פארשטאנדיג, דאס וואס א איד האט א נפש השכלית העכער, איז דאס ווייל ער האט ווייל ער האט א נפש האלוקית, ממילא איז דער גוי דורך דעם איז א גוי ווען ער גייט מיט זיין נפש השכלית אליין ווי געזאגט פריערט קען ער אראפפאלן, אבער דורכדעם וואס א איד האט א נפש אלוקית און ער איז משפיע און דאס איז משפיע אים אויפן נפש השכלית ער זאל זיין מיט א אמת, דערפאר זיי קענען משפיע זיין אויף די גויים אז דער גוי זאל זיין נפש השכלית אויכעט זיין אין א אופן רצוי אין א אופן ווי ס'דארף צו זיין, דערפאר הגם אז ס'איז נישט געווען איז זייער פארשטאנדיג ערשט. פארוואס די משנה חזר'ט איבער אז א איד האט אויכעט א נפש, ווייל דורך דעם וואס א איד האט א נפש קען ער קען ער פועל'ן, ער גייט צו און ער רעדט מיט א גוי קען ער פועל'ן אויף אים אז זיין נפש השכלית זאל זיין ווי ס'דארף צו זיין, און לויט דעם וועט ווערן אויכעט פארשטאנדיג דער ענין פון דעם ענין פון וואס דער רמב"ם זאגט אפילו אז ס'איז נישט געווען ביי זיי קיין שינוי ביי מתן תורה, איז וואס פארוואס קענען זיי נישט מקיים זיין ווי ס'איז ווי געפרעגט פריער ווי ס'איז געווען ביי אדם הראשון ווי דער אייבישטער האט אנגעזאגט אדם'ען זאגט דער רבי ווייל ביי מתן תורה איז דאך געווארן איז דער רמב"ם מדגיש אז ס'דארף זיין דווקא לויט מתן תורה פארוואס ווייל מתן תורה איז דאך געווארן א שינוי ביי אונז מיר זענען געווארן א עם מיט דעם כח וואס מיר זענען געווארן א עם און מיר האבן א נפש אלוקית קענען מיר משפיע זיין אויף זיי זיי זאלן מקיים זיין די מצוות ווי ס'דארף צו זיין דערפאר דארפן זיי עס טון לויט ווי ס'שטייט אין תורה ווייל ביי אונז איז געווארן א שינוי דער פריערדיגער רבי לייגט צו א געוואלדיגן געשמאקן ווארט אז ס'גאר מרומז אין די משנה דער ווארט, און ער זאגט אזוי, ממש געוואלדיג, ער זאגט אז ס'מרומז אין די משנה, שטייט חביב האדם שנברא בצלם, דאס גייט אויף גאנצן מין אנושי, און דער האט געזאגט פריער דער תוספות יום טוב זאגט אז מ'גייט צו א מ'גייט צו א בן נח און מ'זאגט אים זאלסט וויסן אז חביב אדם שנברא חביב האדם שנברא בצלם, יא, דו האסט א חביבות, ווייל דו ביסט באשאפן געווארן, ביסט באשאפן געווארן מיט א צלם, האסטו א חביבות, מוזטו פאלגן דעם אייבערשטן. ס'שטייט דארטן אז וואס איז זיין חביבות, ווייל ער איז באשאפן געווארן מיט א צלם. דער רבי לייגט צו, פריערדיגער רבי לייגט צו דעם רמז, ווייל ס'שטייט אין דעם צווייטן פאל, שטייט חיבה יתירה נודעת לו, ווי געזאגט פריערט אז דאס גייט דער פריערדיגער רבי טוט אויף אינעם מאמר אז דאס גייט אויף עם ישראל, דאס הייסט וויבאלד ער האט א חיבה יתירה, דערפאר איז ער נברא בצלם, דער בן נח איז איז נברא בצלם, דאס איז זיין, דערפאר זאגט מען ביסט חביב, דערפאר זאלסטו גיין היטן די מצוות, א איד איז פארקערט ווייל ער האט א חביבות ביי דעם אייבערשטן דערפאר איז ער נברא בצלם, א געוואלדיגער טיפער געשמאקער ווארט, יעצט צו דער רבי, לויט דעם וועט מען פארשטיין אויכעט די צוויי קומענדיגע פאלן אין די משנה, שטייט חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתירה נודעת להם שנקראו בנים למקום, אויכעט א לשון כפול, וואס איז דא די לשון כפול?

חביב אדם שנברא בצלם, וחיבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם גייט אויף א איד ווי ער קען משנה זיין דעם בן נח אז ער זאל היטן די מצוות זיינע ווי ס'שטייט אין תורה און ער קען אים ברענגען אז ער זאל עס מאכן מיט ווי ס'דארף צו זיין, די זעלבע זאך איז דא אויכעט אין די אנדערע צוויי זיין די זעלבע זאך דערפאר איז דא א טאפלטע לשון. פריערדיגער רבי זאגט אזוי, חביבין ישראל גייט אויפן גוף, חיבה יתירה נודעת להם גייט אויף די נשמה, און דער הסבר אין דעם איז אזוי ווי פריערט, אזוי ווי געזאגט פריערט אז דער איד האט א השפעה אויף דעם, אויף דעם איז אויך די זעלבע זאך, דא איז די זעלבע זאך, אז וואס? אז דער ענין פון די נשמה איז מגלה דעם חיבה פון דעם גוף, וואס באמת איז דאך דער אייבישטער האט דאך בוחר געווען אין אידן צוליב דעם גוף, ווייל להבדיל א, ווייל אויב ער איז בוחר אין נשמה איז נישט שייך קיין בחירה, א גוי האט נישט קיין נשמה, א איד האט א נשמה איז דאס נישט קיין בחירה, בחירה איז דווקא מצד דעם גוף וואס א גוף פון א איד און א גוף פון א גוי איז להבדיל קוקט אויס די זעלבע זאך איז דער גוף איז א ענין פון העלם די נשמה איז מגלה די חיבה וואס איז דא אין דעם גוף ערשט צו פארשטיין אויך איז דאס די זעלבע זאך ווי ביי דעם ענין פון בני נח מיט עם ישראל ווי אין דעם ערשטן פאל אין דעם דריטן פאל וועט זיין די זעלבע זאך כמו כן חביבין ישראל גייט אויף נגלה דתורה

ברענגט עס ארויס אויכעט דעם ענין אז תורה איז חכמתו תורה איז חכמתו של הקדוש ברוך הוא, און אז מען לערנט תורה ווערט מען צוגעבונדן צו דעם אייבערשטן, און אפילו ווען מען לערנט שור שנגח את הפרה אלו מציאות מיט די אלע זאכן, איז דורכדעם וואס מען לערנט פנימיות התורה, ווייל דאס איז חיבה יתירה וואס ווייזט אויף פנימיות, איז מגלה אין די נגלה אין די נגלה דתורה אויכעט אז ס'איז א ענין רוחני און ס'איז תורתו של הקדוש ברוך הוא, און יעמאלט ווערט עס פאר אים א סם חיים ווי די גמרא זאגט.